בעזרת השם יתברך הייבן מיר אן היינט חומש במדבר, און מיר לערנען ליקוטי שיחות, מיר הייבן אן חלק י"ח במדבר, די ערשטע שיחה, ס'איז א רשי שיחה, זייער א געשמאקע רשי שיחה, דער רבי פרעגט אפאר שאלות אויף רשי'ן, מסביר וואס רשי'ן האט געקוועטשט דא אין חומש, און מפרש מיט א חידוש נפלא וואס רשי

קבלת דמים וזריקה והקטרה ועבודות המסורות לכהנים. רשי ברענגט אראפ וואס מיינט ושמרו את כהונתם, אז כהונתם מיינט קבלת דמים ווען מען נעמט נאך שחיטה דארף מען נעמען די בלוט, און דערנאך איז דא דער ענין פון זריקה אויפן מזבח, און דערנאך איז דא די הקטרה וואס מען איז מקטיר אויפן מזבח די די אימורים מיט די זאכן וואס מען איז מקטיר, און רשי לייגט צו ועבודות המסורות לכהנים.

זיי אכטונג געבן זאלן נישט קומען צו א פסול, זאלן נישט ווערן טמא, זאלן בלייבן אלעמאל, זאלן קענען ארבעטן אין בית המקדש. דאס הייסט, די כהנים דארפן זיך היטן. וואס הייסט ושמרו את כהונתם? זייער כהונה, זיי דארפן היטן זיך, אז זיי זאלן נישט ווערן פסול די כהונה דורך טומאה וכו'. זעען מיר א געוואלדיגן חילוק פון דעם פירוש פון רשי און דעם פירוש פון דעם אבן עזרא. דארף מען פארשטיין, פון וואנענט נעמט רשי צו טייטשן דעם ווארט כהונתם נישט כפשוטו די כהונה אליין, ושמרו את כהונתם זאלן היטן די כהונה אז זיי זאלן נישט ווערן טמא, פארוואס דארף רשי וואנעט נעמט רשי צו זאגן ושמרו את כהונתם אז זיי זאלן אכטונג געבן אויף די עבודות פון די כהונה אויף קבלת דמים און זריקה און הקטרה, דארף מען פארשטיין פון וואנעט נעמט רשי צו טייטשן דעם ווארט כהונתם נישט כפשוטו די כהונה אליין כפירוש האבן עזרא, נאר עבודות המסורות לכהנים און דאס זאלן זיי אכטונג געבן אז א פרעמדער זאל עס נישט טון. מען קען נישט זאגן אז רשי'ס הכרח איז פון דעם סיום הפסוק והזר הקרב יומת, וואס רעדט וועגן א זר וואס טוט איינע פון די עבודות הכהנים, און דערפון איז מוכרח אז אויך אין התחלת הכתוב רעדט זיך וועגן עבודת הכהנים, לכאורה האט מען געקענט ענטפערן זייער געשמאק וויבאלד אז ס'שטייט דאך דא ואת אהרן ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם. גלייך נאכדעם שטייט והזר הקרב יומת, מוז מען זאגן אז דער הזר הקרב יומת איז א המשך צו פריערט, דערפאר מוז רשי זאגן ושמרו את כהונתם זאלן אכטונג געבן אויף די עבודת הכהונה אז א זר זאל עס נישט טון און דער זר וואס וועט קרב זיין יומת, זאגט דער רבי מען קען עס אבער נישט זאגן ווייל אויב אזוי אויב איך זאג אז רשי לערנט עס ארויס פון דעם והזר הקרב יומת מוז מען זאגן אז ואת אהרן ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם מיינט אז זאלן אכטונג געבן אויף די עבודת הכהונה.

לערנט ארויס רש י אז ס'רעדט זיך וועגן היטן די עבודת הכהונה, נישט היטן זיך, נישט היטן די כהנים אז זאלן נישט ווערן טמא, קומט מען צוריק צו די שאלה פון וואנעט נעמט דאס רש י, און דער טעם פארוואס מען איז טאקע נישט, פארוואס ס'איז טאקע נישט קיין הכרח פון דעם סיום הפסוק, איז פשוט פארוואס טאקע נישט קיין הכרח, לכאורה קען עס דאך זיין א הכרח, ווייל מען קען זאגן אז והזר הקרב יומת איז נישט קיין המשך הענין פון ושמרו את כהונתם, נאר ס'איז א צווייטער ענין, דערפאר איז פון דעם נישטא קיין הוכחה. פונעם פסוק והזר הקרב יומת איז נישטא קיין הוכחה אז ס'איז א המשך צו ושמרו את כהונתם, והזר הקרב יומת רעדט זיך וועגן א צווייטע זאך, אזוי ווי דער אבן עזרא לערנט, דער אבן עזרא לערנט ושמרו את כהונתם זאלן אכטונג געבן אויף זיך אז זאלן נישט ווערן טמא, דערנאך זאגט די תורה א נייע זאך והזר הקרב יומת אז ס'איז נישט איין זאך. איז בלייבט דאך ווייטער די שאלה פון וואנעט נעמט רש י אז ושמרו את כהונתם רעדט מען אז זאלן אכטונג געבן אויף די עבודות אז קיינער זאל נישט טון די עבודה. אויך דארף מען פארשטיין פארוואס איז רשי מעתיק אין דעם דיבור המתחיל אויך די ווערטער ושמרו את, און ער באגנוגנט זיך נישט מיט צו מעתיק זיין נאר דעם ווארט וועלכן ער איז מפרש כהונתם. דער גאנצער פירוש פון רשי אויף דעם פסוק איז אויף כהונתם, אז כהונתם מיינט זייערע עבודות,

עס קומט אויס אז רשי זאגט דא צוויי זאכן, ער רעכנט אויס, ער רעכנט אויס דוגמאות פרטים, וואס דאס איז די עבודה פון קבלת דמים און זריקה והקטרה, און דערנאכדעם, די עבודות המסורות לכהנים, איז די נאך עבודות וואס די כהנים טוען. זאגט דער רבי, אויב אבער מען זאל אזוי לערנען, איז נישט מובן. אויב מען זאל לערנען אז אזוי לערנט רשי, אז דאס איז די, דאס איז די פרטים, און דערנאכדעם גיבט ער אונז דעם עבודות המסורות לכהנים, נאך א זאך, זאגט דער רבי איז נישט פארשטאנדיג. דער רבי האט אפאר שאלות אויף דעם. א', וואס איז די אריכות פון רש י? פארוואס דארף רש י אזוי אזוי מאריך זיין אין זיין פירוש? און דער רבי האט אויף דעם אויף דעם ענין וואס רש י איז אזוי מאריך דריי שאלות. א', צוליב וואס דארף רש י בכלל ברענגען דוגמאות? ער האט געדארפט זאגן בקיצור, עבודות המסורות לכהנים, וואלטן מיר פארשטאנען, ושמרו את כהונתם, זאלן אכטונג געבן אויף די עבודות פון כהונה, וואס זאלן זיי אכטונג געבן? אויף עבודות המסורות לכהנים, אז א זר זאל עס נישט טון. וואס דארף מען האבן די גאנצע מעשה מיט מיט מיט קבלת דמים און וזריקה והקטרה, יעדער איינער וועט פארשטיין וואס דאס מיינט עבודות המסורות לכהנים, ב', א צווייטע שאלה, אויב צוליב שולל זיין די עבודות פאר קבלת דמים, אויב רש י וויל שולל זיין און זאגן אז ס'הייבט זיך אן נאר פון קבלת דמים, דארטן דארף דאך זיין דווקא א כהן, איז פאסט דאך לכאורה דער לשון מקבלה ואילך עבודות המסורות לכהנים, האט רש י געקענט שרייבן זייער געשמאק, רש י האט געקענט ארויפברענגען ושמרו את כהונתם, און רש י דארף זאגן מקבלה ואילך עבודות המסורות לכהנים, איר זאלט אכטונג געבן אויף די כהונה אז א זר זאל עס נישט טון, וואסערע סארט עבודות, מקבלה ואילך, עבודות המסורות לכהנים, ווי רשי זאגט טאקע ווי רשי זאגט טאקע אין ווי רשי איז מסביר אין חומש ויקרא. ג די דריטע שאלה, אויב רשי דארף יא מפרט זיין דוגמאות, אויב מ'זאגן אז ס'דא א סיבה וואס רשי דארף יא זאגן דוגמאות, פארוואס עפעס דריי דוגמאות?

רשי ברענגט אראפ דעם ענין פון די פון פון פון קבלת דמים און זריקה און הקטרה, און נאכדעם זאגט ער עבודות המסורות לכהנים, ס'האט געדארפט שטיין פונקט פארקערט, פריער האט געדארפט זיין עבודות המסורות לכהנים דער כלל, אלע עבודות, און דערנאך די פרטים כגון קבלת דמים וכו', פארוואס שרייבט רשי פארקערט, קודם גיט ער די פרטים דערנאך גיט ער דעם כלל. ג די דריטע שאלה, ועיקר, דאס איז די עיקרדיגע שאלה, וויבאלד אז קבלה, זריקה והקטרה זענען כנזכר לעיל עבודות המסורות לכהנים, האט געדארפט שטיין ושאר עבודות המסורות לכהנים, אויב זאגסט אז קבלת דם און זריקה און הקטרה זענען עבודות הכהנים, און נאכדעם ווילסטו מיר זאגן אז ס'איז דא נאך עבודות, האסטו געדארפט שרייבן ושאר עבודות המסורות לכהנים. נישט ווי דער לשון אין רשי איז ועבודות המסורות לכהנים, פשט איז א נייע זאך, ס'דא קבלת דמים, ס'דא זריקה, און ס'דא הקטרה, און ועבודות המסורות לכהנים, לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל, ס'האט געדארפט שטיין בעסער ושאר עבודות, ס'דא די דריי און ס'דא נאך עבודות. פון דעם איז מובן אז רשי מיינט צו זאגן אז ושמרו את כהונתם איז כולל צוויי סוגים. לויט דעם וואס רשי זאגט ועבודות המסורות לכהנים, איז זעה איך פון דעם אז מ'מוז זאגן אז ס'רעדט זיך דא וועגן צוויי סארטן עבודות, א' ס'רעדט זיך וועגן עבודה פון קבלת דמים וזריקה והקטורה, וואס דאס איז עבודות וואס זענען נישט מסורות לכהנים, וועט דער רבי שפעטער מסביר זיין ווי קען עס זיין און לכאורה האט דאך פריער דערמאנט אז רשי זאגט שוין אין ויקרא אז מקבלה ואילך איז עבודה עבודת כהנים. ער וועט מיר שפעטער דאס מסביר זיין זייער געשמאק, און ב' די צווייטע די צווייטע סוג וואס רשי וויל דא זאגן איז א צווייטער סוג עבודות המסורות לכהנים, אזוי אזוי קומט אויס מוז מען זאגן ווי רשי מיינט דא, לויט דעם איז תמוה. האט דער רבי נאך צוויי שאלות אויף די רשי. א', רשי אליין האט שוין מפרש געווען אין אנהייב פרשת ויקרא, מקבלה ואילך מצוות כהונה, היינט ווי קען מען זאגן אז קבלת דמים וזריקה והקטרה זענען נישט פון די עבודות המסורות לכהנים? לויט ווי רשי האט געשטעלט דעם לשון אז ושמרו את כהונתם זאלן אכטונג געבן אויף די עבודות אז א זר זאל עס נישט טון, זאגט רשי קבלת דמים וזריקה והקטורה, און ער לייגט צו ועבודות, מוז איך דאך זאגן אז רשי וויל אונז דא דערציילן אז ס'איז דא צוויי סארטן סוגים, איין סוג איז די קבלת דמים וזריקה והקטורה וואס איז נישט דווקא פאר א כהן, און ועבודות המסורות לכהנים איז אן אנדער סוג וואס רעדט זיך יא וועגן כהן. זאגט דער רבי ווי קען מען עס זאגן מ'קען דאך אזוי נישט לערנען, רש י האט שוין אליין געזאגט אין פרשת ויקרא מכאן מקבלה ואילך, ס'הייסט אז שחיטה מיט די פריערדיגע זאכן איז מותר אפילו בזר, אבער מיט די לשון פון רש י מקבלה ואילך איז מצוות כהונה. ב נאך א שאלה, אויב מען זאל יא געפינען א הסברה פארוואס קבלת דמים וכו' זענען נישט קיין עבודות המסורות לכהנים, לאמיר זאגן אז מ'האט געפינען ערגעץ א וועג צו זאגן אז ס'נישט קיין מסורות לכהנים, איז נישט מובן פון וואנעט נעמט רש י די הוכחה, אז ושמרו את כהונתם מיינט אויך אזעלכע עבודות וואס זענען נישט מסורות לכהנים, אויב אויב כ'גיי זאגן אז ס'איז נישט מסורות לכהנים, פון וואנעט נעמט רש י צו זאגן אז אז מ'דארף אכטונג געבן אז א זר זאל עס נישט טון, אויכעט די עבודות? לכאורה לכאורה וואלט עס יא געדארפט קענען געטון ווערן ביי א זר.

און רש י זאגט אונז אז ס'רעדט זיך וועגן די עבודות המסורות לכהנים, וועגן די עבודה, זאגט דער רבי דער הכרח איז, דער פסוק קומט דאך אנזאגן א נייעם תפקיד און מינוי פון אהרן און בניו, ווי שטייט דארט דער לשון? שטייט ואת אהרן ואת בניו תפקוד, וואס מיינט תפקוד? זאגט דער רבי אז תפקוד מיינט א נייעם תפקיד און מינוי פון אהרן און בניו, ווי רש י. ווי רשי דא אנהייב אין דעם אנהייב פון דעם פסוק, טייטשט רשי, תפקוד, וואס מיינט תפקוד? לשון פקידות. ס'רעדט זיך וועגן עפעס א נייעם תפקיד וואס מען גיט דיר. זאגט דער רבי, אויב ושמרו את כהונתם, מיינט דאס וואס כהנים דארפן זיך היטן שלא יבואו לידי פסול. א וואס מיינט דאס ווי דער אבן עזרא זאגט אז וואס אז שלא יבואו לידי פסול זאלן אכטונג געבן אז אין זייער כהונה זאל נישט זיין קיין פגם זאלן אכטונג געבן אויף זיך איז עס דאך נישט קיין נייער תפקיד אויף דעם זענען זיי שוין אנגעזאגט געווארן אין פרשת אמור ווי א כהן דארף זיך היטן דארטן שטייט שוין קלאר אז א כהן טאר זיך נישט טאר זיך נישט מטמא זיין, די גאנצע אריכות וואס ס'ווערט געבראכט אין פרשת אמור, ממילא קען מען דאך נישט זאגן אז דא איז רשי איז מוכרח פון דעם וואס ס'שטייט דא דער לשון תפקוד אז ס'רעדט זיך וועגן א נייעם תפקיד, אז מ'קען נישט זאגן אז ס'רעדט זיך דא וועגן אז די אז ס'רעדט זיך דא ושמרו את כהונתם אז זאלן אכטונג געבן אויף זיך אז זאלן נישט טמא ווערן, שטייט שוין קלאר אין פרשת אמור די אלע זאכן, מוז רשי קומען צו א מסקנא אז ושמרו את כהונתם רעדט זיך אז זאלן אכטונג געבן אויף די עבודות. דעריבער לערנט רש י אז דער תפקיד חדש באשטייט דא אין דעם וואס זיי דארפן היטן אז א זר זאל נישט טון עבודות המסורות לכהנים, איז רש י מוכרח צו זאגן אזוי, ושמרו והזר הקרב יומת רעדט וועגן איין און דעם זעלבן מינוי.

איינע פון די שאלות איז געווען ער האט דאך מסביר נאר דעם כהונתם אז דאס גייט אויף די עבודה און נישט אויף זיך אויף די כהנים וואלט ער דאך קענען ברענגען נאר כהונתם איז פארשטאנדיג יעצט פארוואס ער ברענגט אראפ ושמרו את וואס איז א לשון ציווי אויף א מינוי ושמרו ס'איז א נייער מינוי ווייל די הוכחה אויף זיין פירוש איז פון דעם וואס דער פסוק זאגט דא אן א נייעם תפקיד צו אהרן און בניו שטייט דער לשון ואת אהרן ואת בניו תפקוד וואס וועט זיין די נייער די נייע פקודה וואס איך גיב אייך? ס'זאל זיין ושמרו את כהונתם, ממילא ושמרו את כהונתם קען איך נישט טייטשען אז ס'רעדט זיך וועגן זיך, ער זאל אכטונג געבן אויף די כהונה זאל נישט ווערן טמא, נאר איך מוז קומען צו א מסקנא אז ס'רעדט זיך ושמרו את כהונתם, זאלן אכטונג געבן אויף די עבודות. איז לפחות די שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט וועגן דעם אין פארוואס ער ברענגט אראפ פון פסוק ושמרו. את און נישט נאר כהונתם איז אראפגעגאנגען, די שאלה פון וואנעט נעמט עס רשי איז אראפגעגאנגען, און דער רבי אין אות ד' גייט דער רבי זאגן נאך א זאך וואס רשי וויל דא באווארענען מיט זיין פירוש. רשי באווארנט דא אבער נאך א שאלה וואס מען קען פרעגן אין דעם פסוק. רשי גייט דא באווארענען נאך א זאך, סיי די פריערדיגע פסוקים און סיי די זייער א געשמאקע הוכחה וואס דער רבי ברענגט דא ארויס וואס דער רבי געפינט וואס רשי וויל דא דערציילן, סיי די פריערדיגע פסוקים און סיי די ווייטערדיגע פסוקים רעדן וועגן די לוויים, זייער עבודה, די מנין פון די לוויים וכו', איז ווי פאסט אריין אינמיטן דער ציווי ומינוי צו אהרן ובניו כהנים ושמרו את כהונתם? א געוואלדיגע שאלה, מען כאפט זיך נישט אליין אויף דעם, דא אין חומש זעט מען אז מען רעדט, קודם רעדט מען וועגן די לוויים, דערנאכדעם רעדט מען ווייטער וועגן די לוויים, אינמיטן קומט אריין א פסוק, ואת אהרן ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם והזר הקרב יומת, ווי קומט עס אריין דא אינמיטן? דער ארט פון דעם מינוי וואלט לכאורה געדארפט זיין פריער, וואו די תורה זאגט אלה שמות בני אהרן הכהנים המשוחים אשר מילא ידם לכהן אדער כיוצא בזה, ס'וואלט געדארפט זיין אדער פריער ווען ער רעדט וועגן די כהנים ווי ס'שטייט אין פסוק דארטן אלה שמות בני אהרן הכהנים אדער נאכדעם, אבער נישט אינמיטן ווען מ'האלט אינמיטן רעדן וועגן די לוויים וועגן די עבודה פון די לוויים און די מנין פון די לוויים אינמיטן גיט א קום אריין א פסוק וועגן כהנים, ווי שטימט דאס דא? דערפון פארשטייט מען אז פון דעם וואס מען לערנט פריער וועגן דער עבודה פון די לוויים וואלט מען געקענט ארויסדרינגען אז א זר מעג יא טון געוויסע עבודות אין משכן און מקדש, און דעריבער האט די תורה גלייך געדארפט באווארענען ואת אהרן ואת בניו תפקוד והזר הקרב יומת. דער רבי לייגט דא אוועק דעם יסוד, און אין אות ה' וועט ער דאס מסביר זיין זייער אין פרטים פונקט וואס דאס איז. וואס איז דער יסוד? דער יסוד איז אז וויבאלד אז ער רעדט דא וועגן די עבודה פון די לווים, איז זאגן פריער אז די כהנים דארפן אכטונג געבן אויף די עבודה פון די כהונה אז א זר זאל נישט אריינקומען, פאסט נישט אריין דארטן. דווקא ווען ער רעדט וועגן די עבודה פון די לווים, וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'איז דא עבודות אין בית המקדש וואס א זר קען יא טון, מילא מוז אריינקומען דא דער פסוק, אינמיטן רעדן וועגן די לוויים קומט אריין א פסוק צו אהרן און זאלסט געדענקען אז איר זאלט אכטונג געבן אויף די עבודות פון די כהונה, אז א זר טאר עס נישט טון אפילו א לוי טאר עס אויך נישט טון. אות ה'. דער רבי וועט ערשט מסביר זיין פונקט וואס דאס מיינט דער ביאור אין דעם. אויף דעם וואס ס'שטייט פריער אז די לוויים דארפן היטן משמרת בני ישראל, אזוי איז דער לשון פריערט אין חומש, איז רשי מפרש שכולן היו זקוקין לצרכי המקדש, אלא שהלוויים באים תחתיהם בשליחותם כו'. אין א פריערדיגן פסוק אין פסוק ח' שטייט דארטן אז די לוויים דארפן היטן משמרת בני ישראל, איז רש י מסביר וואס מיינט משמרת בני ישראל, זאגט רש י אז אלע אידן האבן געדארפט ארבעטן אין האבן געדארפט טון די עבודות וואס די לוויים טוען, אלע אידן האבן געדארפט טון די עבודות זקוקין לצרכי המקדש, וואס טוען דא די לוויים? די לוויים קומען אנשטאט זיי אין זייער שליחות. וויבאלד די לווים זענען שלוחים פון אלע אידן לצרכי המקדש, לערן איך ארויס פון דא, אז יעדע זאך וואס דער אייבישטער האט געזאגט דא אין במדבר וואס די לווים, די עבודות וואס די לווים דארפן טון, וואלט, איז, קומט עס אויס אז זיי טוען עס בשליחות פון די אידן. און וויבאלד די לווים זענען שלוחים פון אלע אידן לצרכי המקדש, וואלט געווען אן ארט צו זאגן אז די עבודות ביי וועלכע מען געפינט אז אידן, אויך ישראלים, האבן זיי געטון, ווי דער רבי איז מסביר ווייטער אין די שיחה וואס די אידן האבן שוין געטון, מעגן זיי אדער דארפן זיי נאכן הקמת המשכן געטון ווערן דורך די לווים תחתיהם בשליחותם. דער רבי איז ערשט נאר צו מדגיש זיין אז דער רבי וויל ערשט פארענטפערן די שאלה פארוואס דארף רשי ברענגען בכלל דוגמאות, און אויב ער ברענגט דוגמאות פארוואס ברענגט ער קודם די פרטים און דערנאכדעם דעם כלל, און פארוואס זאגט ער ועבודות און ער זאגט נישט ושאר עבודות, און אויכעט בכלל פארוואס ברענגט ער נאר דריי, פשוט להפליא דער חידוש וואס דער רבי איז דא מחדש וואס רשי ברענגט דא און ווי ס'איז יעדער אות און יעדער ווארט מדויק אין רש י וואס מ'לערנט ארויס פון דעם. סאו וויבאלד דער רבי זאגט אזוי ווי מ'האט געזאגט ביז יעצט וויבאלד אז די לווים זענען שלוחים פון אלע אידן לצרכי המקדש וואלט איך געוואלט מיינען אז אז די לווים קענען מ'רעדט דאך דא וועגן די לווים וואלט איך געוואלט מיינען אז די לווים קענען טון זאכן אין מקדש זאכן וואס די אידן האבן שוין געטון אמאל מעגן זיי יא טון אין מעגן זיי יא טון אין בית המקדש און דאס איז די כוונת רשי אין דעם וואס אויף ושמרו את כהונתם איז ער מפרש ומפרט, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס ער רעכנט אויס די דריי זאכן און ער ברענגט קודם די פרטים און דערנאך דעם כלל. איז ער מפרש איז ער מפרש ומפרט, קבלת דמים וזריקה והקטרה, פארוואס ברענגט ער דווקא די דריי ווי געפרעגט פריער? ווייל ביי די עבודות געפינט מען אז אלע אידן האבן עס פריער געטון, ווי מ'וועט לערנען ווייטער אין סעיף ו' ווען און וואו האבן זיי עס געטון, און דעריבער וואלט געווען א הוה אמינא אז איצטער מ מ טוען עס די לוויים תחתיהם בשליחותם, און דערפאר ווערט דארט גלייך באווארנט ושמרו את כהונתם והזר הקרב יומת. מבהיל, מבהיל'דיג, פשוט מפליא, דער רבי זאגט אז וויבאלד אז די לוויים טוען עס בשליחות פון די אידן, און יעדער איד האט געדארפט עס טון, אבער דער אייבישטער האט אויסגעקליבן די לוויים אז זיי טוען עס תחתיהם בשליחותם, במילא א זאך וואס די אידן האבן שוין געטון אמאל, איז לכאורה וואלטן די לווים עס געמעגט טון היינט אויכעט, איז דערפאר ווען מען רעדט וועגן די עבודות פון די לווים מוז די תורה זיך אפשטעלן און אריינברענגען א פסוק, א פסוק א נייעם תפקיד צו אהרן און זיינע קינדער אז איר זאלט וויסן אז והזר הקרב יומת, און איר דארפט אכטונג געבן אויף די כהונה נישט אויף זיך ווי דער אבן עזרא לערנט, און איר דארפט אכטונג געבן אויף די כהונה, אויף וואסערע סארט כהונה דארפט איר אכטונג געבן? דווקא אויף קבלת דמים און אויף זריקה? און אויף הקטרה און ושאר עבודות עבודות כהונתם און דער רשי זאגט נישט עבודות און רשי זאגט רשי זאגט דעם לשון ועבודות און ער זאגט נישט ושאר עבודות לויט דעם וועט אלס ווערן פארשטאנדיג פון דעסוועגן איז רשי נישט מסתפק מיט דעם לכאורה די דריי אויב איך זאג שפעטער אז די דריי זאכן האבן שוין אידן געטון אמאל דערפאר וואלט געווען א סוף וואלט געווען א וואלט איינגעפאלן א מענטשן אז די לווים קענען עס טון בשליחות פון די אידן די דריי זאכן, וואס דארף ער מוסיף זיין נאך דעם ועבודות המסורות לכהנים, זאגט דער רבי פון דעסטוועגן איז רשי נישט מסתפק מיט דעם און איז מוסיף דעם צווישן דעם צווייטן סוג ועבודות המסורות לכהנים, וואס דאס זענען די עבודות וואס זענען מלכתחילה איבערגעגעבן געווארן צו כהנים, די דריי זאכן קומען אונז לערנען די פרטים וואס ס'וואלט געקענט זיין א סברה אז א לוי קען עס טון אין שליחות פון די אידן. דעם צווייטן ועבודות המסורות לכהנים רעדט ער וועגן די אלע עבודות וואס מ'ווייסט שוין פון אמאל וואס אלע זאכן וואס איז אסור לכתחילה אז אז אז א אנדערער טאר עס נישט טון הגם עס איז נישטא קיין סלקא דעתך אז אויך א לוי זר מעג זיי טון, און וואס דארף עס רשי זאגן? זאגט דער רבי וויבאלד אז דא מוז זיין דער ארט פון דעם ציווי ושמרו את כהונתם, איך מוז דא אנזאגן דעם ושמרו את כהונתם צו זאגן אז זאלסט נישט מאכן קיין טעות און מיינען אז א לוי מעג טון די דריי עבודות בנוגע צו קבלת דמים וזריקה והקטרה, וויבאלד אז אידן האבן שוין געמאכט אמאל ווי מ'עט לערנען באלד אין די שיחה. איז ממילא וויבאלד אט דא איז דער פלאץ וואס מ'דארף אנזאגן אינמיטן ווען מ'רעדט וועגן די לוויים דארף מען אנזאגן אז די כהנים זאלן וויסן אז די דריי עבודות טארן די לוויים נישט טון, איז מובן אז די אזהרה ושמרו את כהונתם איז כולל וחל אויף אלע עבודות, איז דא איז דער פלאץ אויכעט וואס מ'זאגט אז איר זאלט וויסן כהנים האבן א ספעשל תפקיד אז זיי דארפן אכטונג געבן נישט נאר אויף די דריי זאכן וואס ס'קען זיין וואס ס'קען זיין אז ס'זאל איינפאלן אז א לוי מעג עס טון, נאר אפילו אויף די עבודות וואס מ'ווייסט לכתחילה אינעווייניג אז מ'דארף אריינגיין אנצינדן די מנורה צו די אלע אנדערע זאכן וואס מוז ווערן געמאכט פון א כהן וואס מ'ווייסט שוין פון פריערט דארף דא אויכעט ווערן ווייל ס'איז א נייער תפקיד וואס מ'גיט די כהנים אז זיי האבן א נייעם תפקיד זיי דארפן אכטונג געבן אז א זר זאל נישט טון די עבודות נישט נאר די דריי קבלת דמים און זריקה און הקטרה, נאר אפילו די עבודות וואס איז זיכער פאר כהנים דארף מען אויכעט אנזאגן אז ס'איז זייער תפקיד אכטונג צו געבן אויף דעם, איז מובן אז די אזהרה פון ושמרו את כהונתם איז כולל וחל אויף אלע עבודות, זייער פשוט, אויך די וועלעכע זענען מלכתחילה מסורות לכהנים, און דער רבי זאגט ואדרבה במכל שכן וקל וחומר, ס'איז דאך א כל שכן א קל וחומר, מה דאך אז איך זאג. אז די דריי עבודות וואס ס'קען זיין וואס ס'קען איינפאלן א מענטשן אז די לווים מעגן עס טון ווייל אידן האבן שוין געטון מעגן עס טון די לווים בשליחותם איז דאך און זאג איך אז די כהנים דארפן אכטונג געבן אויף דעם איז דאך זיכער אז עבודות וואס איז מסורות לכהנים פון פריערט ווי געזאגט פריערט צו אריין גיין צו אנצינדן די מנורה צו די אלע זאכן וואס מ'טוט אינעווייניג וואס ס'איז זיכער יעמאלט אז א לוי טאר עס נישט טון איז דא איז דער פלאץ צו מדגיש זיין אז ושמרו את כהונתם אז די כהנים האבן א תפקיד צו אכטונג געבן אז קיין זר זאל נישט אריין גיין. יעצט וועט דער רבי קומען אין אות ו' און אונז דערציילן פשוט להפליא געשמאק וואו זעט מען אזא זאך אז אידן האבן שוין געטון די דריי זאכן, און אז די אידן האבן שוין געטון די דריי זאכן וואלט איך געמיינט ווען איך רעד וועגן די עבודות פון די לווים אז כהנים אז די לווים מעגן עס טון במקום בשליחות פון די אידן, און דערפאר קומט אריין אינמיטן די רעדן וועגן די עבודה פון די לווים אז איר זאלט געדענקען א נייע תפקיד צו אהרן און א ושמרו אז אפילו די דריי זאכן טאר מען אויך נישט טון וואו געפינט מען אז בני ישראל האבן געטון די דערמאנטע עבודות וואס דערפאר קען זיין א הוה אמינא אז זיי געהערן אויך איצט צו די בני ישראל היינו צו די לווים בשליחותם? וואו טרעפט מיר אזא זאך אז די אידן האבן געטון די דריי עבודות פון קבלת דמים און זריקה און הקטרה? וואו האמיר געטראפן די דריי זאכן? וואס איך וואלט געטראכט אז ווען מ'גיט די עבודה צו די לווים און וויבאלד דאך די לווים זענען דאך די שלוחים פון די ישראלים אז זיי מעגן טון די דריי עבודות אין בית המקדש. זאגט דער רבי עס איז מפורש אין פשוטו של מקרא אין פרשת בוא, און דער רבי זאגט אין די הארה, דערפאר דארף רש"י עס נישט מפרש זיין, וויבאלד אז וויבאלד אז ס'דאך א סיפור וואס איז מפורש אין פשוטו של מקרא אין אין פרשת בוא, איז דאך זיכער אז דער בן חמש למקרא וועט עס געדענקען און ער געדענקט וועגן דעם. וואו זעט מען עס? ביים קרבן פסח אין מצרים איז געווען דער ציווי ולקחו מן הדם שטייט קלאר אין פסוק, דאס איז דער לשון פון פסוק, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות, וגומר, ואכלו את הבשר גומר, צלי אש גומר, על כרעיו ועל קרבו. זעט מען אז אידן האבן געטון דריי זאכן דארטן, דער רבי ברענגט אראפ אין הארה אכצן, וגם על דרך ההלכה כן הוא, על דרך הלכה איז אזוי געווען, אזוי געווען דארטן, אזוי האבן זיי געטון. וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געטון דריי זאכן. א', ולקחו מן הדם, וואס מיינט ולקחו מן הדם? וואס דאס מיינט ווי רש"י איז מפרש, קבלת הדם. זעהן מיר אז די אידן האבן געטון קבלת הדם ווען זיי האבן גע'שחט'ן דעם קרבן פסח אין מצרים. ב', וואס שטייט נאכדעם? ונתנו, מען זאל נעמען מען זאל עס שפריצן אויף די מזוזות, אויף מזוזות הבית. ונתנו, ונתנו וואס איז דאס? במקום עבודת הזריקה. דאס איז אזוי ווי זריקה. ג. ס'איז געווען צלי אש, זיי האבן עס געלייגט אויפן פייער און זיי האבן עס געבראטן, כעין עבודת ההקטרה אויפן אש המזבח. זעהן מיר אז די אידן האבן געטון, פשוט געוואלדיג, אז די אידן אין מצרים האבן שוין געטון די דריי עבודות, זיי האבן געמאכט דעם ענין פון קבלת דם, ווי ס'שטייט ולקחו את הדם, דאס מיינט קבלת הדם, און דערנאכדעם שטייט דערין ונתנו דער ענין פון זריקה, דערנאכדעם שטייט אז ס'דארף זיין צלי אש, אז מ'האט געמאכט דעם ענין פון א, ס'איז א שטאטס כעין ווי די עבודה פון הקטרה. ממילא זעהן מיר אז די אידן האבן שוין געטון די דריי זאכן, און דעריבער וואלט מען געקענט מיינען אז אויך ביי פסח דורות וואס איז גלייך צו פסח מצרים, פסח דורות איז דאך גלייך צו פסח מצרים, וואס דערפאר לערנט מען אפ כמה וכמה הלכות ביי פסח דורות פון פסח מצרים, ס'דא אסאך הלכות וואס מ'לערנט אראפ פון פסח מצרים לערנט מען אראפ אויף פסח דורות, ווי אראפגעבראכט אין פירוש רשי אין פרשת בא, וואס רשי זאגט דארט וואס מ'לערנט ארויס וועגן די שלש כיתות מיט נאך זאכן לערנט מען ארויס פון פסח מצרים, ווי אראפגעבראכט אין פירוש רשי אין פרשת בא, האבן די עבודות א שייכות צו די אידן, אז די אידן האבן עס שוין געטאן האט דאך עס א שייכות צו די אידן, און די לווים טוען עס תחתיהם בשליחותם, וואלט איך געוואלט פון דעם מיינען אז וויבאלד אז די אידן האבן עס שוין געטאן אמאל און מען רעדט דא וועגן די עבודה פון די לווים, וואלט איך געמיינט אז זיי קענען עס טאן די דריי עבודות, ממילא מוז קומען דער פסוק און א נייעם תפקיד פאר אהרן מיט זיינע קינדער אז זיי דארפן אכטונג געבן אויף די עבודות פון די כהונה אז א זר זאל עס נישט טאן, אפילו א לוי טאר עס אויך נישט טאן. דערפאר האט מען גלייך אנגעזאגט ושמרו את כהונתם, קבלת דמים וזריקה והקטרה, כנזכר לעיל, איז שוין פארשטאנדיג זייער געשמאק, ווי קומט אריין דא דער פסוק אינמיטן אז מען רעדט דאך וועגן די לווים אינגאנצן, ווייל דא וואלט געווען א וואלט געווען א הווא אמינא אז די אז לווים קענען עס טון בשליחות פון די אידן וויבאלד אז די אידן האבן עס שוין געטון, מוז מוז דער פסוק דא באווארענען א נייע עבודה צו אהרן און זיינע קינדער אז זיי דארפן אכטונג געבן אויף דעם. ס'איז קיין קשיא נישט, ווי קען זיין, לכאורה ווערט דאך א געוואלדיגע קשיא, ווי קען זיין א הוה אמינא אז אט די עבודות קענען געטון ווערן אויך דורך לוויים? ווי קען דאס זיין? לכאורה קען דאך נישט זיין אזא זאך, בעת רשי לערנט ארויס פון א פריערדיגן פסוק אז מקבלה ואילך מצוות כהונה ווי געלערנט פריערט אין סעיף ב'. ווי קען זיין אז א מענטש זאל קומען האבן ווען ער וועט קומען דא אין פרשת במדבר און ער וועט לערנען אז די לווים האבן תפקידים, מען רעדט דא וועגן די ווי דער לשון פונעם רעבן, מען רעדט דא וועגן וועגן די עבודה פון די עבודה און די מנין פון די לווים, ווי וועט א מענטשן איינפאלן אזא זאך אז די לווים זאלן מעגן עס טון, שטייט דאך קלאר מקבלה ואילך מצוות כהונה, און דא זאגסטו דאך אז רעדסט וועגן קבלת הדם, און נישט נאר קבלת הדם נאר אויכעט זריקה און אויכעט הקטרה אויפן מזבח, ווי וועט איינפאלן א מענטשן אזא זאך, זאגט דער רבי ווארום אט דער פסוק. און רשי רעדט פריערט, און רשי זאגט אז וואס? אז מקבלה ואילך מצוות כהונה שטייט ביי עולה, און על דרך זה ביי די אנדערע קרבנות וואס שטייען אין אנהויב פון ספר ויקרא, איז וואו שטייט עס אז מען טאר עס נישט אז אז מקבלה ואילך איז מצוות כהונה, שחיטה קען זיין כשרה בזר, מקבלה ואילך איז מצוות כהונה, זאגט דער רבי געוואלדיג, מען געפינט אבער נישט אין פסוק אז אויך די עבודות פון פסח דורות און אזוי אויך פון מעשר, ווען מען ברענגט מעשר בהמה, ווען מען ברענגט דעם קרבן פון מעשר אין בית המקדש, שטייט נישט, שטייט אין קיין ארט נישט אז עס דארף געטאן ווערן נאר דורך די, נאר דורך די כהנים. ממילא איז קומט אויס אזוי, אז א איד וועט לערנען חומש, וועט ער לערנען אין ויקרא אז מקבלה ואילך מצוות כהונה, רעדט זיך וועגן עולה, אדער די אנדערע קרבנות וואס שטייען דארטן, שטייט אין קיין פלאץ נישט אין תורה וועגן פסח דורות און וועגן מעשר אז אלץ דארף געטאן ווערן דורך א כהן. ממילא בשעת די תורה קומט דא און זי רעדט אין אנהייב במדבר וועגן די לוויים זייער עבודה, וואלט געווארן א הוה אמינא אז וויבאלד אז ס'רעדט זיך דאך וועגן קרבן פסח, וואלט ער געוואלט מיינען אז די לוויים דארפן עס טון בשליחות פון די אידן, פארוואס? ווייל די אידן האבן עס שוין געטון אין מצרים און די לוויים קומען דאך תחתיהם, ממילא קענען זיי עס טון דא אויכעט,

מילא איז פארשטאנדיג פארוואס רש"י ברענגט אראפ, און יעצט איז פארשטאנדיג אויכעט פארוואס רש"י ברענגט אראפ דעם ענין פון די קעדים די די פרטים, קבלת דמים וזריקה והקטרה ווייל וועגן די דריי זאכן איז דא דער עיקר ציווי דא ווייל איך וואלט געוואלט מיינען אז א לוי קען עס אויכעט טון, און דערנאך לייגט ער צו ועבודות המסורות לכהנים פון אלעמאל איז דא אויכעט דא א נייער תפקיד אז די כהנים דארפן וויסן אז זיי דארפן אכטונג געבן, ס'איז א תפקיד אויף די כהנים אז זיי דארפן אכטונג געבן אז קיינער זאל נישט אריינגיין איז פשוט כפתור ופרח ווי רש"י יעדער אות איז מדויק און די אלע קשיות זענען אראפגעגאנגען אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיג אין אות ז האט דער רבי געבן די הוראה וואס מען לערנט ארויס פון דעם די הוראה פון דעם אין עבודת השם אויב עס איז אזא חילוק והפרש צווישן די סוגי אידן גופא און מען זעט דאך א מורא'דיגן חילוק איז דא צווישן די אידן גופא אז חס ושלום עס זאל זיין והזר הקרב איז דער ענין פון יומת כאטש וואס בכללות שטייט דאך אויף שטייט דאך אויף אלע אידן שטייט דאך דער לשון שטייט דער לשון אין אין פרשת יתרו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, גומר, גייט דאך אויס אויף אלעמען, פון דעסטוועגן זעט מען א מורא'דיגן חילוק צווישן סוגים פון אידן, אז אפילו אזעלכע עבודות צו וועלכע די בני ישראל האבן א שייכות, ווי געזאגט פריער, זיי האבן עס שוין געטון, דאס זענען זייערע צרכי המקדש, ס'איז זייערע, ס'באלאנגט צו יעדן אידן, פון דעסטוועגן איז דא אויף זיי א ציווי חמור והזר הקרב יומת, כאטש אז אויף אלע אידן שטייט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, פון דעסטוועגן איז אלע אידן, כהנים לווים און ישראלים, פון דעסטוועגן זעה איך אז ס'איז דא א מורא'דיגע חילוק, איך זעה א חילוק אז ווען ס'קומט צו די עבודות וואס איז שייך צו אידן אין בית המקדש, איז זיי קענען עס נישט טון און די לווים טוען עס בשליחותם, און זיי טוען נאר די עבודות ביז דעם ענין פון פון אלע סארטן עבודות אבער וואס זיי קענען טון איז ביז דעם ענין פון קבלת דמים, און דאס קען מען נישט טון און חס ושלום אויב מען טוט דאס ווערט דער מצב פון והזר הקרב יומת. איז נישט נאר אויב איינער זאל עס טון די עבודה קען ער זיך זאגן אפשר איז מוסיף אין קדושה, זאגט דער רבי נישט נאר וואס דאס ברענגט אים נישט קיין תוספות קדושה, נאר פארקערט דאס ברענגט רחמנא לצלן צום ענין ההעדר פון זיין עצם מציאות ביז ווי דער לשון איז יומת. איז ווי מ'זעט איז אויב מ'זעט דאס אין אזא אופן ביי אידן, ביי אידן, ביי אלע אידן, וואס זיי ווערן אנגערופן ממלכת כהנים וגוי קדוש, פון דעסטוועגן זאג איך אבער אז ס'איז דא זאכן וואס א איד טאר נישט טון, טאר נישט אריינגיין אין די פלעצער וואס ער טאר נישט, און ער טאר נישט טון די עבודות פון קבלת דמים און ווייטער, זאגט דער רבי על אחת כמה וכמה ווען עס רעדט זיך וועגן דער מחיצה והבדלה בין ישראל לעמים, מען רעדט נישט וועגן די הבדלה חס ושלום להבדיל פון אידן צווישן זיך, מען רעדט וועגן די הבדלה פון די מחיצה וואס איז דא בין ישראל לעמים, אז ווען מען וויל מערב זיין, ווען מען וויל אויסמישן, און נישט דורך גיור כהלכה. ס'איז געווען אין די צייטן אין תשל ד וואס דער רבי אין די שיחות האט זיך זייער געקאכט וועגן די גזירה וואס איז געווארן אין ארץ ישראל, וואס מיט א וואס מען נעמט אן א גיור וואס עס קומט, און ס'שטייט נישט דארטן דווקא אז נולד אז ער איז געבארן געווארן צו א אידישע מאמע און כהלכה, דער ווארט כהלכה האט מען ארויסגענומען. זאגט דער רבי, על אחת כמה וכמה אז מ'וויל אריינברענגען גויים, מערב זיין גויים נישט דורך גיור כהלכה, אן אמת'ן אן אמת'ן זר, מ'וויל ברענגען אן אמת'ן זר, איינעם פון צווישן די עמים, און מ'וויל אים אריינברענגען אין עם ישראל, מיט'ן חשבון אז עס איז טאקע א היזק און סכנה גדולה פאר אידן, אבער דערפאר וועט מען טון א טובה ניט-אידן, זיי מאכן א געוואלדיגן חשבון, פאר די אידן קען זיין עס זאל זיין א סכנה, אבער דעם גוי וואס מ'וועט אים ארייננעמען האט מען אים דאך געמאכט א איד, האסטו לכאורה געטון אים א טובה, זאגט דער רבי איז עס פונקט דער היפך, דאס איז פאר אים א היזק גדול, אפילו פאר דעם גוי איז דאס א היזק גדול, ער ווערט א זאך פון א תקלה גדולה פאר אלעמען, ברענגסט אים אריין אין אידן, ברענגסטו אריין א תקלה גדולה פאר אלעמען, אפילו אויף אים אויכעט, ביז צום היפך פון זיין מציאות, ער ווערט זיין מציאות ווערט אויכעט אויס. דווקא ווען מען רירט נישט אן דאס וואס דער בורא עולם ונותן התורה האט געמאכט, ווען מען רירט נישט אן אזעלכע זאכן וואס דער אייבישטער האט געמאכט, די גבולים און די הבדלות און די מחיצות מיט די אלע זאכן וואס דער אייבישטער האט געמאכט, איז מען נישט, איז, טשעפעט מען נישט. מען טשעפעט נישט דעם המבדיל בין ישראל לעמים, דערגרייכט מען צום אמת'ן שלום וטוב בעולם פאר אלע באי עולם אפילו פאר די אומות העולם אויכעט, ווי דער רבי ברענגט אראפ אין אַכט און צוואַנציק אז ס'דא א, ער ברענגט אראפ אין הלכות מלכים, דער רמב ם זאגט די חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, און דער רמב ם זאגט אויכעט אין הלכות תשובה רעדט ער דארט מכל אחד ואחד מבאי העולם, זעהן מיר אז ס'דא א ענין פון די באי עולם האבן אויכעט, אבער מ'דארף זיי לאזן וואס זיי זענען, און נישט חס ושלום זיי מערב זיין צווישן עם ישראל.